מען האלט אויף עיין ט, מען הייבט אן די אונטערשטע משנה עיין ח עמוד ב', זאגט די משנה, מי שנתן רשות לשלוחו לקדש את בתו, א טאטע האט א טאכטער וואס איז אדער א קטנה אדער א נערה, ס'איז ברשותו לקדש, און ער איז ממנה א שליח זאל גיין מקדש זיין די טאכטער, והלך הוא, בשעת דער שליח איז געגאנגען אויפן וועג מקדש זיין זיין טאכטער איז די טאטע אליין געגאנגען וקידשה, און ער האט איר מקדש געווען צו א צווייטע. איז ביידע האבן מקדש געווען, אם שלו קדמו, טאמער די קידושין פון די טאטע איז געווען ערשט, קידושיו קידושין, זיין קידושין איז חל, און די שליח'ס קידושין איז נישט חל, אם של שלוחו קדמו, טאמער די שליח האט ערשט מקדש געווען, קידושיו קידושין איז חל די קידושין פון די שליח. זאגט רש י, אם שלו קדמו, קידושיו קידושין, דבטליה לשליחותיה דשליח, דורך דעם וואס די טאטע האט אליין מקדש געווען די טאכטער, מיט דעם האט ער מגלה געווען אז ער איז מבטל די שליחות, ממילא ווען די שליח איז שפעטער מקדש איז ער נישט קיין שליח, יעצט לכאו' וואס פעלט עס אויס? לאמיר זאגען ער בלייבט יא א שליח, אבער למעשה די טאטע האט שוין מקדש געווען זי שוין א אשת איש איז סיי ווי סיי נישט חל די קידושין פון די שליח אפילו די שליח בלייבט א שליח, וועט מען זעהן אין די גמרא אז רש י זאגט עס ווייל די חידוש פון די משנה איז אז איך זאג נישט אז מאיזה סיבה בעצם די טאטע איז סומך אויף די שליח, טאמער די שליח וועט נישט מקיים זיין די שליחות האט די טאטע מקדש געווען אבער ווי ווייט די שליח גייט למעשה מקדש זיין, וועט די טאטע ענדערש ווילן די קידושין פון די שליח, און ממילא כאילו זיין קידושין איז נאר על תנאי, אויף דעם זאגט רש י, מיט דעם וואס ער האט מקדש געווען אליין בטל שליחותיה דשליח, איז ממילא שפעטער ווען די שליח מאכט קידושין איז ער נישט קיין בעל דבר צו מאכן קידושין שוין מער נישט קיין שליח. זאגט די משנה, ואם אינו ידוע, טאמער אונז ווייסן מיר נישט וועלכע קידושין איז געשען ערשט, איז דעמאלט שניהם נותנים גט, טאמער די פרוי וויל גיין חתונה האבן מיט א דריטע, מוז זי באקומען א גט פון די ביידע מענער, ווייל מען ווייסט נישט וועלכער האט מקדש געווען. אבער ואם רצו, טאמער זיי ווילן ביידע, איינער פון זיי איז מסכים, איז אחד נותן גט ואחד כונס, איינמאל די ערשטע גיט א גט, איז ממה נפשך, אפילו אפילו טאקע זיין קידושין איז געווען ערשט, אבער יעצט האט ער דאך געגעבן א גט, אויב אזוי, די צווייטע קען כונס זיין, הגם די משנה זאגט א לשון ואחד כונס, אין רמ א שטייט אז אוודאי מוז ער מאכן א קידושין, ווייל אויפן צד אז דער וואס האט געגעבן די גט איז ער געווען די מקדש ראשון, קומט אויס אז דער וואס איז כונס האט קיינמאל נישט געמאכט קיין קידושין, קען ער נישט כונס זיין אן קיין קידושין, איז אחד כונס מיינט אז נאך די קידושין קען ער כונס זיין. זאגט די משנה ווייטער די זעלבע זאך, וכן האישה, דא רעדט מען וועגן א אישה וואס איז שוין א בוגרת, זי איז שוין א גדולה, זי קען זיך אליין מקדש זיין, שנתנה רשות לשלוחה לקדשה, זי האט אים געמאכט א שליח, אז א שליח זאל גיין מקבל זיין קידושין פון עפעס א צווייטע, והלכה וקידשה את עצמה, און אינצווישן איז זי געגאנגען, זי האט זיך אליינס מקדש געווען צו נאך איינער, אם שלה קדמו קידושיה קידושין, טאמער איר קידושין איז געווארן ערשט, איז חל איר קידושין און די שליח איז בטל, ואם של שלוחה קדמו, טאמער די שליח'ס קידושין איז געווען ערשט, קידושיו קידושין איז זיין קידושין א קידושין, און די אשה'ס קידושין נישט, ואם אינן יודעין, טאמער מען ווייסט נישט וועלכע האט קודם געווען, איז שניהם נותנים לה גט, טאמער זי וויל חתונה האבן מיט א דריטן מוז זי באקומען א גט פון ביידע, ואם רצו, טאמער די צוויי זענען מסכים איז אחד נותן לה גט ואחד כונס, איז איינמאל איינער פון זיי גיבט א גט, איז אפילו עס איז געווען זיין קידושין איז חל געווען, יעצט איז דא א גט, קען די צווייטע כונס זיין. איז לכאורה שטייט דא צוויי מאל אויסגערעכנט די משנה די זעלבע דין, איינמאל ווען די טאטע איז מקדש די טאכטער איינמאל ווען די פרוי איז זיך אליין מקדש, אבער עס איז דאך די זעלבע דין, וואס דארף מען האבן אין די משנה צוויי באזונדערע ציורים די זעלבע דין, זאגט די גמרא צריכא דאי אשמעינן גבי דידיה, ווען די משנה וואלט נאר געזאגט די ערשטע פאל די רישא אז די טאטע איז געווען דער וואס האט מקדש געווען די טאכטער און ער האט געמאכט א שליח מקדש זיין די טאכטער וואלט איך געזאגט דעמאלטס ווען די טאטע'ס קידושין איז ערשט, איז בטלה די שליחות, און ממילא די קידושין פון די שליח איז נישט חל. פארוואס? משום דגברא קים ליה ביוחסין, א מאן פארשטייט צו יחוס, און ממילא ווען ער האט געפונען א אשה מיוחסת פאר די טאכטער, האט ער האט ער מקדש געווען די טאכטער, און ער האט געוואלט דווקא אז זיין קידושין זאל חל זיין און נישט די שליח'ס קידושין, ממילא איז ער מבטל די שליחות, ווייל ער איז מער סומך אז ער פארשטייט צו יחוס ווי די שליח. אבל איתתא דלא קים לה ביוחסין, אבער ווען א פרוי מאכט די שליח איז דארטן די פרוי אליין בדרך כלל פארשטייט נישט קיין סך צו יחוס, איז ממילא אימא לא ניהוו קידושיה קידושין אפילו איר קידושין איז געווען ערשט, קען זיין זי איז מער סומך אויף די קידושין פון די שליח, ווייל זי ווייסט אז זי איז נישט קיין גרויסע פארשטייער אין יחוס, פארוואס האט זי געמאכט א קידושין? ווייל זי האט מורא געהאט אפשר וועט דער שליח נישט מקיים זיין די שליחות, אבער ווי ווייט דער שליח וועט יא מקיים זיין די שליחות איז זי סומך אז ער וועט טרעפן א גרעסערע מיוחס פון איר, און ממילא אויף ווי ווייט ער גייט שפעטער מקדש זיין וויל זי נישט אז איר קדושין זאל חל זיין, זי וויל דער שליח'ס קדושין זאל חל זיין, האט זי קיינמאל נישט מבטל געווען די קדושין פון די שליח? קא משמע לן ניין, טאמער זי האט אליין מקבל געווען קדושין איז א ראיה אז זי איז מבטל די קדושין פון די שליח און ממילא איר קדושין איז חל און נישט די שליח, ואי אשמעינן גבי דידה. טאמער די משנה וואלט נאר געזאגט די סיפא אז די פרוי אליין האט מקבל געווען קידושין און זי האט געמאכט א שליח, וואלט איך געזאגט דארטן ווען זי איז מקבל קידושין אליין מיינט זי מבטל זיין די שליח, משום דאיתתא דייקא ומינסבא, א פרוי פאר זי האט חתונה איז זי מדקדק צו מאכן זיכער אז זי האט חתונה מיט א מיוחס, איז ממילא ווען זי אליין איז זיך מקדש מאכט זי זיכער אז ס'איז בסדר, איז וויל זי איר קידושין, איז זי נישט אינטערסירט אין די קידושין פון די פון די שליח איז דארטן זאג איך אז טאמער זי האט מקבל געווען קידושין ערשט מיינט זי מבטל צו זיין די קידושין פון די שליח זי האט נאר זי האט נאר געמאכט קידושין אז טאמער די שליח וועט נישט מקיים זיין די שליחות אבל איהו די טאטע ווען ער איז מקדש די טאכטער וויבאלד ס'איז פאר די טאכטער נישט פאר זיך אימא לא איכפת ליה ס'גייט אים נישט אן צו די טאכטער באקומט א מיוחס צו נישט און ממילא גייט אים נישט אן און וועגן דעם איז ער סומך בעיקר אויף די שליח, וואס ס'גייט אים נישט אן טאמער דער שליח איז איר מקדש צו א שוואכע יחוס פון דעם וואס ער האט געטראפן, ער האט נאר מקדש געווען טאמער דער שליח טוט נישט די שליחות, איז אויב אזוי וואלט איך געמיינט אז אפילו ער האט מקדש געווען ערשט האט ער קיינמאל נישט מבטל געווען די שליחות, קמשמע לן צריכא אז ניין אז טאמער ער האט מקדש געווען ערשט מיט דעם איז ער מבטל די שליחות. זאגט די גמרא ווייטער איתמר קידשה אביה בדרך, די טאטע האט מקדש געווען זיין טאכטער וואס איז געווען בחזקת נערה, ער האט איר מקדש געווען בדרך און די פרוי האט און די מיידל אליין האט נישט געוואוסט, וקידשה עצמה בעיר, און זי אליין האט מקבל געווען קידושין בעיר שפעטער אין די טאג. יעצט נאך זי האט מקדש געווען וויל מען זען צו איר קידושין איז חל בכלל, טאמער די מיידל איז נישט קיין בוגרת קען זיך נישט מקדש זיין, איז מען איר בודק והרי היא בוגרת, און זי האט סימני בוגרת, יעצט. פשוט אלץ די חשבון פון די קומענדיגע גמרא מען דארף וויסן אזוי, די מציאות איז א מיידל ביי די צוועלף יאר איינמאל זי ברענגט סימני נערות איז זי א נערה, און זעקס חדשים שפעטער ווערט זי א בוגרת. רש"י לערנט אז אפילו תוך די שישה חדשים טאמער זי ברענגט סימני בגרות קען זי ווערן א בוגרת אפילו פאר די ענד פון זעקס חדשים, ס'איז דא געוויסע סימני בגרות זאגט רש"י ס'איז ניכר בדדיה און דאס הייסט סימני בגרות, אזוי לערנט רש"י, תוס' דינגט זיך אבער דאס איז די שיטה פון רש"י. איז יעצט נאך די פרוי האט מקבל געווען קידושין פאר זיך האט מען איר בודק געווען און מען זעהט יעצט אז זי איז א בוגרת, איז אויף ווי ווייט זי איז געווען א בוגרת וואלט די טאטע'ס קידושין קיינמאל נישט חל געווען, זי איז שוין נישט ברשות די טאטע, די שאלה איז ווען די טאטע האט איר מקדש געווען אינדערפרי איז זי שוין געווען א בוגרת דעמאלטס אדער דעמאלטס איז זי נאך געווען א נערה און ערשט יעצט איז זי געווארן א באגרס? רב אמר, הרי היא בוגרת לפנינו, למעשה האט מען יעצט בודק געווען, זי איז א בוגרת, אויב אזוי זאג איך אז זי איז געווען א בוגרת און איר קידושין איז חל, די טאטע'ס קידושין איז נישט חל. ושמואל אמר, חיישינן לקידושי שניהם, אין הכי נמי יעצט איז זי א בוגרת און זי קען זיך מקדש זיין, אבער ס'יתכן בשעת די טאטע האט איר מקדש געווען אינדערפרי איז זי נאכנישט געווען קיין בוגרת, דעמאלטס איז די טאטע'ס קידושין חל געווארן, איז איר קידושין קען שוין נישט חל זיין. אדער ניין, אפשר איז זי געווען א בוגרת אינדערפרי, איז די טאטע'ס קידושין איז נישט חל, און איר קידושין איז חל, איז א ספק, בלייבט א ספק מקודשת. פרעגט די גמרא אימת, וואס איז דא די מציאות וואס מען רעדט, אילימא בתוך שישה, טאמער די מעשה איז געשען תוך שישה חדשים פון ווען זי איז געווארן א נערה, איז תוך שישה חדשים נארמאל איז זי בחזקת נערה, חוץ מען ווייסט קלאר אז זי האט געברענגט סימני בגרות, איז אויב אזוי בהא נימא רב הרי היא בוגרת לפנינו, השתא הוא דבגרה, וואס זאגט רב אז וויבאלד מען האט איר בודק געווען יעצט נאך איר קדושין און מען זעט זי איז א בוגרת איז ממילא איז חל איר קדושין און טאטעס קדושין איז נישט חל? פארוואס? אין הכי נמי רב זאגט אז מען רעכנט זיך מיט א חזקה דהשתא טאמער יעצט איז זי א בוגרת האט זי א חזקת בגרות אבער כנגד די חזקת בגרות איז דא א חזקה דמעיקרא פון א חזקת נערות, ווייל כל זמן זי איז נאכנישט געווען שישה חדשים פון נערות איז זי בחזקת נערה, און לית מאן דפליג אז א חזקה דמעיקרא איז שטערקער פון א חזקה דהשתא אפילו מען גייט מיט חזקה דהשתא חזקה דמעיקרא איז שטערקער, איז ממילא וואס זאגט רב אז וויבאלד השתא היא דבגרה איז דא א חזקה דהשתא נעמט מען אן זי איז געווען א בוגרת פריער פארוואס השתא היא דבגרה פריער נישט ווייל ס'איז דא א חזקת נערות וואס איז א חזקה דמעיקרא. יעצט די לשון רש י, רש י'ס לשון איז, בהא אמר רב הרי בוגרת לפנינו, מי יימר דצפרא נמי בוגרת היא, דילמא השתא היא דבגרה. איז רש י זאגט א לשון דילמא, איז משמע פון רש י אזוי לערנט די שער המלך אין רש י, אז רש י זאגט נישט אז ס'איז קלאר אז מען גייט בתר די חזקה דמעיקרא אז מען נעמט אן ס'איז געווען א נערה ביז יעצט דילמא השתא היא דבגרה ממילא בלייבט עס א ספק קומט אויס די גמרא'ס קשיא איז אויף רב וויאזוי זאגט רב אז בוודאי נעמט מען אן אז איר קידושין איז חל ס'זאל זיין א ספק לויט שמואל אויב אזוי איז נישט שווער ווייל די גמרא זאגט טאקע ס'זאל זיין א ספק שמואל זאגט טאקע ס'איז א ספק די אנדערע ראשונים, די ריטבא לערנט קלאר אז די גמרא'ס קשיא איז אז בהא אמר רב הרי בוגרת לפנינו, אוודאי גייט מען בתר חזקה דמעיקרא און אוודאי נעמט מען אן אז ביז יעצט איז זי געווען א נערה און די טאטע'ס קדושין איז חל געווארן באופן וודאי, נישט באופן ספק, ממילא די קשיא וואלט געווען אויף שמואל אויך. זאגט די גמרא אלא ווילסטו מיר זאגן אז דא רעדט זיך אז די מעשה איז געשען לאחר שישה, עס איז שוין אדורכגעגאנגען שישה חדשים פון די זמן נערות, איז אויב אזוי בהא נימא שמואל חיישינן לקידושי שניהם וויאזוי זאגט שמואל אז מ'איז חושש פאר די קידושין פון די טאטע והאמר שמואל שמואל אליין זאגט דאך אין בין נערות לבגרות אלא שישה חדשים בלבד די רגע ס'איז איבערגעגאנגען שישה חדשים זאג איך קלאר אז זי איז שוין א בוגרת ס'קומט אויס ווען די טאטע האט איר מקדש געווען לאחר שישה חדשים איז זי שוין בחזקת בוגרת טאטע'ס קידושין איז נישט חל ס'נישט קיין ספק זאגט די גמרא לא צריכא דקדיש בההוא יומא דמשלים שישה די מעשה פון די צוויי קידושין'ס איז געשעהן אין די טאג ווען ס'ענדיגט זיך די זעקס חדשים נאך די ימי נערות, איז אין די טאג איז די טאג וואס זי גייט ווערן א בוגרת, און ס'א חזקה העשויה להשתנות, דאס הייסט הגם ביז יעצט איז געווען א חזקה פון נערות, כל זמן ס'גייט נישט איבער שישה חדשים איז דא א חזקה פון נערות, אבער וויבאלד די טאג איז בחזקת שתבגר, קומט אויס אז די חזקה פון נערות איז עשויה להשתנות, ערגעץ ווי היינט גייט עס ווערן פון א נערה צו א בוגרת, איז די גאנצע טאג איז דא בחזקת שתביא אז זי וועט ברענגען סימני בגרות, מען ווייסט נישט גענוי ווען, אבער היינט איז די טאג וואס איז עשויה להשתנות, איז ממילא קומט אויס דא האט מען שוין מער נישט קיין חזקה דמעיקרא, ווייל א חזקה דמעיקרא וויבאלד ס'איז עשויה להשתנות איז דאס א ריעותא אין יענע חזקה, איז דא האט מען נאר א חזקה דהשתא.

ס'איז נישט דא קיין חזקה דהשתא, יעצט איז ער געווארן א בוגר, השתא דאייתי סימנים, אינדערפרי נישט, זאגט רבי עקיבא אייגער אז דאס איז דא די מחלוקת צו מען גייט בתר חזקה דהשתא צו נישט, רב זאגט מען רעכנט זיך מיט חזקה דהשתא, שמואל זאגט מען רעכנט זיך נישט מיט חזקה דהשתא, און אפילו רב וואס רעכנט זיך מיט חזקה דהשתא דאס איז דווקא באופן וואס ס'נישט דא קיין חזקה דמעיקרא, די שאלה איז צו מען רעכנט זיך מיט חזקה דהשתא דארט וואס עס איז נישט דא קיין חזקה מעיקרא, ווען ס'וואלט געווען א חזקה דמעיקרא אזוי ווי תוך שישה חדשים דעמאלטס אין הכי נמי רב איז אויך מודה אז מען רעכנט זיך נישט מיט די חזקה דהשתא. פרעגט די גמרא א קשיא, וויאזוי זאגסטו אז שמואל האלט נישט מען גייט בתר חזקה דהשתא, שמואל מאי שנא ממקווה, דתנן, מקווה שנמדד, ס'איז געווען א מקווה, מען האט געמאכט א מקווה, דאס הייסט לכתחילה איז דאס געווען א כשר מקווה מיט מ' סאה, און איין טאג קומט מען און מען מעסט דא די מקווה ונמצא חסר, מען זעט אז ס'פעלט פון די ארבעים סאה, ס'איז א פסול'ע מקווה. מען ווייסט נישט ווען ס'איז געווארן חסר, איינמאל דאס איז געווען שלימה, איז כל טהרות שנעשו על גביו למפרע, די אלע זאכן וואס מ'האט טובל געווען אין די מקווה צו א מענטש צו כלים, ביז יעצט, פון די צייט וואס מען ווייסט קלאר אז ס'איז געווען מ' סאה, איז מוז מען אננעמען בין ברשות היחיד בין ברשות הרבים נישט קיין חילוק ווי די מקווה איז, טמאות, מען פסק'נט אז אלע טבילות זענען טמאה, ווייל וויבאלד יעצט איז א מקווה חסר, איז מען חושש ס'איז געווען א מקווה חסר פארדעם אויך. יעצט בשלמא ברשות היחיד טמא איז פארשטיי איך ווייל די הלכה איז מ'לערנט פון סוטה ספק טומאה ברשות היחיד ספיקו טמא אבער ספק טומאה ברשות הרבים אלגעמיין איז די הלכה ספיקו טהור איז לכאורה דא איז א ספק פארוואס איז דאס נישט טהור זעהט מען אז מ'נעמט אן עס איז נישט קיין ספק נאר מ'נעמט אן בוודאי אז אלע מצב אלע זמנים ביז יעצט איז דאס געווען בחזקת חסר, פארוואס? ווייל וויבאלד יעצט איז דאס חסר, איז מדהשתא חסר, פריער איז אויך געווען חסר, זעהט מען קלאר אז מען נעמט אן די חזקה דהשתא, נישט ווי שמואל. לויט שמואל אז ס'בלייבט א ספק ס'נישט דא קיין חזקה דהשתא איז פארוואס זאל מען זאגן דא אז ברשות הרבים איז ספיקו טמא? זאגט די גמרא שאני התם דאיכא למימר העמד טמא על חזקתו דא עס האט נישט צוטון מיט חזקה דהשתא. די פשט דא איז ווייל ס'דא א חזקה דמעיקרא, ווייל די טמא וואס האט טובל געווען איז געווען בחזקת טומאה, איז ממילא ביז מ'ווייסט נישט זיכער אז געווארן נטהר על ידי די טבילה, ס'קען זיין ס'נישט געווען קיין כשר מקווה, איז דא א חזקה דמעיקרא פון חזקת טומאה וועגן דעם פסק'נט מען באופן וודאי אז ס'איז טמא, יעצט תוס' זאגט באמת די גמרא'ס קשיא האט מען געקענט פרעגן אויף רב אויך, ווייל אפילו רב וואס זאגט מ'גייט בתר חזקה דהשתא דאס איז דווקא ווען ס'איז נישט דא קיין חזקה דמעיקרא, אבער רב וואלט מודה געווען אז אז בתוך שישה חדשים וואס איז דא א חזקה פון נערה גייט מען נישט בתר די חזקה דהשתא איז אויב אזוי דא אויכעט אין הכי נמי ס'איז דא א חזקה דהשתא אז די מקווה איז חסר אבער מאידך גיסא איז דאך געווען א חזקה דמעיקרא אז די מקווה איז געווען א גוטע מקווה ווען מ'האט געבויט די מקווה איז דאס געווען א גוטע מקווה, איז פארוואס גייט נישט בתר חזקה דמעיקרא? איז אויף רב איז אויך שווער, איז תוס' זאגט אין הכי נמי, מ'וואלט געקענט פרעגן אויף רב, אבער אויף שמואל איז די קשיא געווען שטארקער, אבער למעשה ענטפערט די גמרא, אז די טעם פארוואס מ'גייט דא, לויט רב, די טעם פארוואס מ'גייט דא בתר חזקה דהשתא, איי עס איז דא א חזקה דמעיקרא, ווייל כנגד די חזקה דמעיקרא פון די מקווה, איז דא א חזקה דמעיקרא פון די גברא, ממילא רעכנט מען זיך נישט מיט די חזקה דמעיקרא. פרעגט די גמרא, אדרבה, אנשטאטס קוקן אויף די מענטש און זאגן אז די מענטש איז בחזקת טמא, העמד מקווה על חזקתו, וואס זאגסטו אז שמואל איז מודה אז דא דא זאגט מען אז עס איז טמא פארוואס? ווייל מען איז העמד טמא על חזקתו, אדרבה, העמד מקווה על חזקתו, ואימר לא חסר, די מקווה איז אמאל געווען שלימה, זאל די מקווה בלייבן בחזקה דמעיקרא. זאגט די גמרא ניין מען קען זיך נישט רעכענען מיט די חזקה פון די מקווה, ווייל קוק יעצט הרי חסר לפניך, זאגט די גמרא אויב אזוי הכא נמי וואלט שמואל געדארפט זאגן אז הרי בוגרת לפניך, ממילא די טאטע'ס קדושין איז נישט קיין קדושין, זאגט די גמרא ניין, יעצט איז ער געווארן א בוגרת, השתא הוא דבגרה, נו אויב אזוי הכא נמי, השתא הוא דחסר, וואס איז גייט מיך אן חסר לפניך, יעצט איז ער געווארן חסר, זאגט די גמרא ס'איז דא א חילוק, התם תרתי לריעותא, הכא חדא לריעותא, ביי די מקווה ווייסטו פארוואס שמואל איז מודה אז מען איז מטמא אלע טהרות, ווייל ס'דא די חזקה דהשתא, זאגט מען יעצט איז דאס חסר, איין ריעותא, ס'דא א חזקה פון די גברא, אז די גברא איז געווען טמא, ס'איז חזקה דמעיקרא, און מהיכי תיתי איז ער געווארן טהור, איז דא צוויי ריעותא'ס, וועגן דעם בלייב איך אז ס'איז טמא, מה שאין כן הכא ביי די פאל פון די קידושין, חדא לריעותא, ס'איז דא איין ריעותא, אז די טאטע'ס קידושין איז נישט חל, פארוואס? ווייל יעצט איז ער א בוגרת, אבער ס'איז נישט דא קיין חזקה.

היה בודק את החבית, דא רעדט זיך אזוי, א מענטש האט געהאט א חבית מלא יין וואס ער האט גענוצט, אז אז ווען ער דארף מפריש זיין תרומה ממקום אחר, למשל ער האט אין א אנדערע פלאץ האט ער דארטן מאה לוגין פון וויין טבל און ער וויל עס מתקן זיין, און ער וויל נישט נעמען פון דארטן די תרומה, איז זאגט ער אז די צוויי לוגין תרומה וואס איך דארף מפריש זיין אויף יענע חבית נעם איך פון די חבית וואס איז דא, איז. כל זמן די יין פון די חבית איז גוטע יין קען מען עס נוצן אויף תרומה, אבער איינמאל די יין ווערט נחמץ קען מען עס שוין נישט נוצן תורם צו זיין פון דא אויף אנדערע וויין, ווייל יין מיט חומץ הייסן צוויי באזונדערע מינים און מען קען נישט תורם זיין ממין שאינו מינו. איז שטייט אזוי, עס שטייט אין די ברייתא, היה בודק את החבית להפריש עליה תרומה והולך, ער האט בודק געווען איין חבית מאכן זיכער אז ס'איז דא וויין, כדי שטענדיג קענען נעמען פון די חבית און תורם זיין אויף מקום אחר. ואחר כך נמצאת חומץ, און איין טאג מאכט ער אויף די חבית און ער זעהט אז די וויין איז געווארן חומץ. איז פון יעצט און ווייטער איז זיכער ער קען נישט נוצן די וויין אויף תרומה. די שאלה איז, ווען איז עס געווארן חומץ? טאמער ס'איז שוין געווארן חומץ לאנג צוריק, קומט אויס אז אלע תרומות וואס איך האב געמאכט פון דא איז נישט חל געווארן. איז כל ג' ימים וודאי, מכאן ואילך ספק. דא מחלוקת אין די גמרא אין בבא בתרא וואס מיינט כל ג' ימים וודאי, ס'דא מחלוקת אמוראים, איין שיטה פון כל ג' ימים וודאי מיינט אז פון די ערשטע מאל וואס מ'האט בודק געווען און מ'האט געזען אז ס'איז געווען יין, קען מען אננעמען אז דריי טעג נאך דער ערשטע בדיקה איז עס נאך אלץ געבליבן יין. אבער אלץ וואס איז געשען נאך די ג' ימים פון די לעצטע בדיקה, דארף מען חושש זיין ס'איז א ספק קען זיין ס'איז געווארן חומץ, טאמער ס'איז געווארן חומץ, דעמאלטס די תרומה וואס מ'האט גענומען איז נישט חל, און ממילא די טבל בלייבט טבל, ס'איז אבער נאך א צד, ס'קען זיין אז ס'איז יא חל געווארן, ממילא דארף מען מחמיר זיין אז די תרומה וואס מ'האט גענומען האט קדושת תרומה, און מ'דארף מחמיר זיין אז די טבל דארף מען נאכאמאל נעמען תרומה. אן אנדערע מהלך אין כל ג' ימים מיינט אז טאמער מ'האט היינט געזען אז ס'איז חומץ קען מען אננעמען באופן ודאי אז דריי טעג צוריק פון היינט איז אויך שוין געווארן נתקלקל, א זאך ווערט נישט נתקלקל אין איין טאג, טאמער ס'איז היינט נתקלקל מיינט עס אז די לעצטע דריי טעג איז עס שוין געווארן אין א מצב פון קלקול, איז די פריערדיגע דריי טעג איז זיכער אז ס'איז חומץ און ס'איז נישט חל געווארן קיין תרומה, אבער פון דריי טעג פון פאר דריי טעג צוריק איז עס א ספק, איז מכאן ואילך ספק. ורמינן, און די גמרא האט געפרעגט א סתירה אויף די ברייתא, ורמינן חבית אמקווה, מאי שנא דהכא וודאי און מאי שנא דהכא ספק, דא זאגט מען אז פאר די ג' ימים אדער נאך די ג' ימים, ווענדט זיך לויט וועלכע מאן דאמר, איז א ספק, מען ווייסט נישט צו זאגן צו עס איז נחמץ צו נישט, מען גייט נישט בתר קיין שום חזקה אז היות היום, איז דאס חומץ, איז זיכער פארדעם אויך געווען חומץ, ניין, ס'בלייבט א ספק. ביים מקווה האב איך יא געזאגט אז טאמער היינט בין איך בודק די מקווה און ס'איז חסר, איז כל טהרות שנעשו על גביו למפרע אפילו ברשות רבים, איז טמא. איך נעם אן טאמער היינט איז עס חסר איז עס שוין געווען חסר פריער. פארוואס? פארוואס מאי שנא דהכא ביים מקווה זאג איך וודאי אז ס'איז שוין געווען חסר פריער, און מאי שנא דהכא ביי תרומה בלייב איך א ספק. ואמר רב חנינא מסוריא, ביסט גערעכט, ס'שטימט טאקע נישט די צוויי ברייתות, איז מוז מען זאגן מאן תנא חבית, ווער איז די תנא פון חבית וואס זאגט אז ס'איז א ספק, ר' שמעון היא וואס ער האלט גבי מקווה נמי ספיקא משוי, ביי מקווה זאגט ער אויך א ספק, אז איך זאג נישט וויבאלד היינט איז עס חסר איז עס זיכער חסר פריער, דתניא רבי שמעון האלט, כל טהרות שנעשו על גביו למפרע, בין ברשות יחיד בין ברשות רבים, טמאות אנטשולדיגט אזוי האלט די תנא קמא, תנא קמא האלט אז מען נעמט אן בוודאי אז עס איז געווען חסר פריער, ווייל ס'איז חזקה דהשתא זאגט מיר אז אויב יעצט איז חסר איז פריער חסר, אבער רבי שמעון אומר ניין, ברשות רבים טהורות, ווייל. איך גיי נישט מיט חזקה דהשתא, ס'איז טאקע א ספק, אזוי ווי ביי חבית ס'איז א ספק איז דא אויך איז א ספק, טאמער ס'איז א ספק און ס'איז ברשות הרבים איז ספיקא טהור, ברשות היחיד תולין, איי לכאורה ברשות יחיד וואלט מען געדארפט זאגן ספיקא טמא, זאגט רש"י דווקא ביי סוטה דארטן דא רגלים לדבר דארטן זאג איך אז ספיקא טמא ברשות היחיד, אבער דא תולין בלייבט עס א ספק, און לא אוכלין ולא שורפין. זאגט די גמרא דאס איז אלץ רבי שמעון, אבל לרבנן, די רבנן וואס זאגן מען גייט יא בתר חזקה דהשתא, און ממילא טאמער היינט איז די מקווה חסר איז בוודאי איז עס געווען חסר פריער, איז ממילא טאמער היינט איז די חבית טבל איז די חבית חמץ איז דאס וודאי געווען חמץ פריער, איז די רבנן קומט אויס טבל למפרע, ס'איז געווען וודאי טבל פארדעם. לכאורה פרעגט די גמרא אויף שמואל ווייטער די זעלבע קשיא, דא זעט מען לויט די רבנן אז טאמער היינט איז דאס חמץ, זאג איך בוודאי אז פריער איז געווען חמץ, פארוואס? שמואל גייט דאך נישט מיט חזקה דהשתא. זאגט די גמרא, ס'האט נישט צוטון מיט חזקה דהשתא. שאני התם, ווייסטו פארוואס איך זאג פריער איז געווען טבל? נישט ווייל די חזקה דהשתא זאגט מיר אז ס'איז נחמץ געווארן פריער, נאר דאיכא למימר, ס'איז א ספק, טאמער ס'איז א ספק, איך האלט חזקה דמעיקרא.

זאגט די גמרא, יא, אבער הרי החמיץ לפניך, איך האב דאך נישט די חזקה דמעיקרא, ווייל יעצט האב איך א חזקה דהשתא, החמיץ לפניך. איז אויב מ'רעכנט זיך מיט חזקה דהשתא הכא נמי הרי בוגרת לפנינו, פארוואס זאגט נישט שמואל, יעצט איז זי א בוגרת, איז זי געווען פריער א בוגרת? זאגט די גמרא, ניין, השתא היא דבגרה, אפשר יעצט, אינדערפרי נישט. איז אויב אזוי השתא דאחמיץ, אפשר יעצט איז געווארן חמץ, פריער נישט. זאגט די גמרא די זעלבע תירוץ ווי פריער, התם תרתי דריעותא, ווייסטו פארוואס ביי חבית זאג איך באופן וודאי, אז ס'איז נישט חל דא די תרומה, ווייל ס'איז דא תרתי דריעותא, דו האסט די חזקה דמעיקרא פון די טבל, העמד טבל על חזקתו, און צוזאמען האסטו אויך א חזקה דהשתא וואס זאגט מיר אז די תרומה איז נישט קיין תרומה ווייל ס'איז נחמץ, איז בכהאי גוונא איז שמואל מודה אז מ'זאגט וודאי אז ס'איז טבל, אבער הכא האסטו נאר חדא דריעותא אז השתא, אז יעצט זעהט מען א בוגרת לפנינו, פיין. אבער עס איז נישט דא קיין חזקה פון די גוף נאר עס איז בוגרת ווייל די טאג פון יומא דמשלם שית איז א חזקה עשויה להשתנות עס איז נישט דא קיין חזקה פון די גוף עס איז סך הכל דא חזקה דהשתא דאס אליין האלט נישט שמואל אז מען גייט בתר חזקה דהשתא איז הכא חדא לריעותא הוא דאיכא פרעגט די גמרא נימא כתנאי לכאורה די מחלוקת רב און שמואל צו מען רעכנט זיך מיט חזקה דהשתא ווען עס איז נישט דא קיין חזקה דמעיקרא לאמיר זאגן דאס איז א מחלוקת פון פריערדיגע תנאים ווייל דארטן דא א שאלה אזוי גמרא מסכת בבא בתרא רעדט זיך טאמער איינער שרייבט א שטר אין דער שטר שרייבט ער איך בין מקנה כל נכסיו לאחרים, ער בלייבט גארנישט איבער פאר זיך, אלץ גיבט ער אוועק פאר א צווייטער. די הלכה איז אזוי, טאמער איז געווען א שכיב מרע ווען ער האט געשריבן די שטר, און יעצט ווערט ער אויסגעהיילט, איז די מתנה בטל, ווייל ס'איז דא א אומדנא דמוכח אז קיינער גיבט נישט אוועק אלע נכסים און לאזט זיך נישט איבער מיט גארנישט נאר ווייל ער האט געמיינט ער גייט שטארבן, איז ממילא וויבאלד ער איז געווען א שכיב מרע. איז זאג איך ער האט עס נאר געשריבן ווייל ער מיינט ער גייט שטארבן אבער ווי ווייט ער גייט ווערן בעסער האט ער קיינמאל נישט געוואלט מקנה זיין זיינע נכסים איז די מתנה בטל טאמער בשעת ער האט געשריבן איז ער געווען א געזונטע מענטש ער געווען א בריא איז די מתנה קיים יעצט די שאלה איז איינער האט געשריבען אזא שטר און ער האט נישט געשריבען די שטר צו ער איז געווען א בריא אותו יום צו ער געווען א שכיב מרע אותו יום מ'ווייסט נישט יעצט קומט ער לפנינו ער איז א בריא און ער טענה'ט ווען איך האב געשריבען די שטר איז ער געווען א שכיב מרע ממילא איז עס בטל געווארן. די מקבל טענה'ט ניין, ביסט געווען א בריא אזוי ווי היינט, און ממילא האב איך יא זוכה געווען אין די מתנה. איז מי מוציא מיד מי? די הלכה איז, הוא מוציא מידם, די נותן קען מוציא זיין אפילו די מקבל האט תופס געווען די מחזיק געווען אין די נכסים, קען די נותן מוציא זיין מידם און טענה'ן ניין אז ער איז געווען א שכיב מרע, אפילו בלא ראיה, ער דארף אפילו נישט ברענגען קיין ראיה געווען א שכיב מרע. והן אין מוציאין מידו בלא ראיה, זיי קענען נישט מוציא זיין פון אים די נכסים טענה'ן אז ער איז געווען א בריא בלא ראיה. דברי רבי יעקב איז לכאורה וואס שטייט דא? די מענטש היינט איז א בריא, טאמער איך גיי מיט חזקה דהשתא וואלט איך געזאגט אבער יעצט איז ער א בריא, איז ער געווען א בריא פריער, איז וואס פשט אז ער קען מוציא זיין מידם און טענה'ן ער געווען א שכיב מרע? אלא מאי איך גיי נישט מיט חזקה דהשתא, אזוי וואלט לכאורה געשטאנען דא אין רבי יעקב, איך גיי נישט מיט חזקה דהשתא אזוי ווי שמואל. רבי נתן אומר, ס'ווענדט זיך, אם בריא הוא, טאמער יעצט איז ער א בריא, דעמאלטס, עליו להביא ראיה שהיה שכיב מרע. איך גיי מיט חזקה דהשתא, ביסט געווען א בריא יעצט, מסתם ביסטו געווען א בריא פריער, קענסטו נישט מוציא זיין, מוזט ברענגען א קלארע עדים אז ביסט געווען א שכיב מרע. אם שכיב מרע הוא, דעמאלטס האב איך א חזקה דהשתא אז ער איז געווען א שכיב מרע, איז אויב אזוי מסתם איז ער געווען א שכיב מרע פריער, עליהם להביא ראיה שבריא היה. נימא, רב, דאמר כרבי נתן, אז איך גיי מיט חזקה דהשתא, שמואל, דאמר כרבי יעקב, אז איך גיי נישט מיט חזקה דהשתא. זאגט די גמרא, עס איז נישט קיין ראיה, אמר לך רב, אנא וואס איך האלט מען גייט מיט חזקה דהשתא, ביי בוגרות, דאמרי אפילו כרבי יעקב, איך קען מודה זיין צו רבי יעקב אז דא גייט מען נישט מיט חזקה דהשתא פון פון פון בריא, און ער קען אייביג מוציא זיין און טענה'ן געווען א שכיב מרע. ווייל עד כאן דקאמר רבי יעקב התם ד ווייסטו פארוואס נישט ווייל מען גייט בתר חזקה דהשתא דאס וואס דאס עד כאן דקאמר רבי יעקב התם דאס וואס רבי יעקב האט געזאגט אז ער קען מוציא זיין מידם פארוואס איי לכאורה איך האב דא א חזקה דהשתא וואס זאגט אז ער איז בריא און רב האלט מען גייט בתר חזקה דהשתא פון ווי האט ער א רעכט צו טענה'ן אז די געלט באלאנגט צו אים אז ער געווען א שכיב מרע ווייל אין הכי נמי ס'איז דא א חזקה דהשתא, אבער איך גיי נאר מיט חזקה דהשתא ווען ס'איז נישט דא געווען קיין חזקה דמעיקרא, אבער התם דאיכא למימר העמד ממון על חזקתו, דאס איז קלאר אז אמאל איז ער געווען די בעלים אויף די ממון, פאר ער האט געשריבן די שטר איז ער געווען א חזקה, חזקת מרא קמא, ס'איז געווען זיין געלט, איז מילא האב איך א חזקה דמעיקרא פון די ממון, העמד ממון על חזקתו. איז וועגן דעם זאגט רבי יעקב דארטן אז ער איז בארעכטיגט צוריק צו באקומען זיין געלט. איי חזקה דהשתא יא, חזקה דהשתא העלפט נישט ווען ס'איז דא א חזקה דמעיקרא פון די ממון, אבל הכא, דא רעדט מען אז ס'איז נישט דא קיין חזקה דמעיקרא כנגד די חזקה דהשתא פון בוגרת, מי נימא העמד גוף על חזקתו, ס'איז דען דא א חזקה פון חזקת נערה? ס'איז שוין היינט נישט דא, היינט איז ביומא דמשלם שית, די חזקה עשויה להשתנות, ס'איז נישט דא קיין חזקה דנערות, דארטן גיי איך מיט חזקה דהשתא. שמואל אמר איך האלט נישט פון חזקה דהשתא, אנא דאמרי אפילו לר' נתן, איי ר' נתן האט געזאגט אז טאמער ער איז א בריא היינט זאגט מען אז ער געווען א בריא פריער לכאורה זעט מען אז ער גייט יא בתר חזקה דהשתא, זאגט די גמרא ניין נישט ווייל מען גייט בתר חזקה דהשתא זאגט שמואל איך שטים מיט ר' נתן ווייל עד כאן לא קאמר ר' נתן התם נישט ווייל חזקה דהשתא נאר דכולי עלמא בחזקת בריאים קיימי ער וויל טענה'ן אז ער געווען א שכיב מרע היינט איז ער א בריא און כולי עלמא בחזקת בריאים קיימי, זאגט דער רש"ש מען מיינט צו זאגן רוב מענטשן אין די וועלט זענען בריאים, איז דא א רוב, מען גייט בתר רוב אז ער געווען א בריא. מאן דקא מפיק נפשיה מחזקה הוי עליה לאיתויי ראיה, ער וויל זיך מוציא זיין פון די חזקה פון שאר העולם, שאר העולם איז בריאים ער וויל טענה'ן ער געווען דעמאלטס א שכיב מרע, ברענג א ראיה. מוזט ברענגען א ראיה, נישט ווייל די פשט איז ווייל די חזקה פון דהשתא איז די קובע, די רוב פון די עולם איז קובע, דו ווילסט גיין כנגד רובא דעלמא, מוזטו ברענגען א ראיה. אבל הכא, מי קא מפקא נפשה מחזקה דקמיה, דא ווען איך, דא זאגט שמואל איך גיי נישט מיט חזקה דהשתא, און איך זאג נישט אז יעצט איז געווען א בוגרת מוז זיין ס'איז פריער א בוגרת, ניין קען זיין פריער איז געווען א נערה, איך גיי נישט כנגד קיין חזקה דעלמא, ווען איך וויל זאגן אז אינדערפרי איז זי געווען א נערה דאס גייט נישט קעגן חזקה דעלמא, אסאך מיידלעך די טאג ביומא דמשלם שית זענען זיי געווען א נערה אינדערפרי, ממילא גיי איך נישט קעגן די חזקה, איז אויב אזוי זאג איך אז די חזקה דהשתא אליין דאס טוט גארנישט אויף. זאגט די גמרא פיין פון דא נישט קיין ראיה אבער נימא כהני תנאי, לכאורה רב ושמואל איז יא ווייטער א מחלוקת תנאים ווייל מען האט ממש א מחלוקת תנאים אין די פאל פון רב ושמואל שטייט אזוי קידשה אביה בדרך, ממש די פאל, טאטע האט איר מקדש געווען אינדערפרי בדרך, און זי וקידשה עצמה בעיר, זי האט זיך אליין מקדש געווען אין די שטאט, שפעטער אין די טאג, און מען איז איר בודק והרי היא בוגרת און מען זעט אז זי איז א בוגרת, בשעת זי האט מקבל געווען קידושין איז זי א בוגרת, תני חדא, אין איין ברייתא שטייט קלאר, הרי היא בוגרת לפנינו, יעצט איז זי א בוגרת, מסתמא איז זי געווען א בוגרת פריער, איז איר קידושין חל און נישט די טאטע, ותניא אידך, ניין, חיישינן לקידושי שניהם, מען דארף חושש זיין פאר די טאטע'ס קידושין, אפשר אינדערפרי איז זי געווען א נערה, מאי לאו, דאס איז ממש די מחלוקת פון רב און שמואל, חד כרב וחד כשמואל, די מאן דאמר וואס זאגט הרי היא בוגרת לפנינו איז רב, די מאן דאמר וואס זאגט ספק איז שמואל, האט מען א מחלוקת רב און שמואל, צוויי תנאים. זאגט די גמרא ניין, לא, אידי ואידי כשמואל, קען זיין ביידע תנאים האלטן ווי שמואל אז מען גייט נישט בתר חזקה דהשתא, איז ממילא די מאן דאמר ספק איז זייער גוט, וואס איז פשט אין די מאן דאמר וואס זאגט אז איר קידושין איז א קידושין איי מען גייט דאך ווי שמואל, כאן במכחשתו כאן בשאין מכחשתו, דא רעדט מען אז די מיידל טענה'ט קלאר צו די טאטע, איך בין געווען א בוגרת ווען דו האסט מיך מקדש געווען, די טאטע קען עס נישט אפלייקענען, די טאטע איז דאך א שמא, די טאטע האט נישט קיין מושג, זי זי קען קומען מיט א טענת ברי, איז ממילא קומט זי מיט א טענת ברי, איז בכהאי גוונא איז זי נאמן, נישט ווייל איך גיי בתר חזקה דהשתא, טאמער יעצט איז זי א בוגרת איז בהכרח אז זי איז געווען בחזקת בוגרת פריער, ניין, דא גיי איך ווייל ס'איז דא א טענת ברי צוזאם מיט די חזקה דהשתא זי טענה'ט אז איך זאג קלאר איך בין געווען א ברי יעצט איך בין געווען א בוגרת יעצט רשי רשי'ס לשון איז אז מכחשתו אז זי טענה'ט כבר בגרתי מאתמול תוס' מוטשעט זיך מיט דעם וואס פעלט אויס כבר בגרתי מאתמול די עיקר איז כבר בגרתי בצפרא בשעת די טאטע האט מקבל געווען קידושין בין איך שוין געווען א בוגרת איז ממילא קומט אויס אז דא האסטו נישט קיין ראיה אז די ברייתות קריגן זיך אין די מחלוקת פון רב און שמואל, ס'קען אלץ גיין לויט שמואל, און ס'ווענדט זיך, ווען ס'איז מכחשתו, דאמאלטס נעמט מען אן אז זי איז געווען א ברי פריער, ווען ס'איז נישט מכחשתו, ס'איז א ספק, בלייבט עס א ספק, איך גיי נישט מיט חזקה דהשתא. פרעגט די גמרא, ונימא מדמתניתא לא פליגי, אמוראי נמי לא פליגי.

רב זאגט אז הרי בוגרת לפנינו ממילא זאג איך אז זי איז שוין געווען א בוגרת אינדערפרי, ווייל ס'רעדט זיך אז מכחשתו זי טענה'ט באופן ברי איך בין שוין געווען א בוגרת אינדערפרי, און שמואל רעדט זיך באופן ווי זי זאגט גארנישט מען ווייסט נישט אויב אזוי בלייבט עס א ספק. זאגט די גמרא ותסברא דו מיינסט טאקע אזוי אז ס'איז נישט דא קיין מחלוקת ס'קען נישט זיין הא רב יוסף בריה דרב מנשה מדויל עבד עובדא כוותיה דרב. ס'איז געווען אזא מעשה וואס איז געקומען פאר אים, ממש די זעלבע מעשה, טאטע האט מקדש געווען אינדערפרי, זי האט זיך מקדש געווען ביינאכט, און מ'האט איר בודק געווען, זי איז געווען א בוגרת, און דער רב יוסף האט גע'פסק'נט הלכה כרב, אז מען נעמט אן באופן ודאי אז זי איז געווען א בוגרת אינדערפרי און די טאטע'ס קדושין איז נישט חל. שמואל האט געהערט פון די פסק, ואיקפד שמואל. ואמר און האט זיך אפגערעדט מיט א שארפקייט, דו מיינסט דען אז כולי עלמא כיילי ליה בקבא זוטא, אלע מענטשן וואס זיי האבן באקומען חכמה, האבן זיי באקומען א קליינע מאס פון חכמה, ממילא זענען זיי נישט געווען זיכער וואס צו טון ווען זי איז געווארן א בוגרת, זאגן זיי אז ס'איז א ספק קידושין. והאי מדרבנן, דו ביסט עפעס כיילי ליה בקבא רבה, דו נעמסט אן אז דיר האט מען געשאנקען מיט א גרויסע מאס פון חכמה, און דו ווייסט זיכער צו זאגן אז מדהשתא בוגרת בצפרא נמי בוגרת, און ביסט סומך מתיר צו זיין אז זי דארף נישט קיין גט פון די טאטע'ס קידושין? ווער ביסטו צו טון אזא זאך? לכאורה וואס איז שמואל געווען אזוי ברוגז, אי סלקא דעתך לא פליגי, אז רב דינגט זיך נישט אויף שמואל, רב רעדט זיך פשוט אין א פאל ווען די מיידל איז מכחיש, איז אמאי קא מקפיד, דילמא כי עבד עובדא במכחשתו, אפשר רב יוסף האט גע'פסק'נט ווייל די מעשה איז געווען אזוי ווי די מעשה פון רב, אז די טאכטער האט געזאגט קלאר באופן ברור איך בין שוין געווען א בוגרת אינדערפרי וועגן דעם האט ער גע'פסק'נט ווי רב, אבער נישט אז ער דינגט זיך אויף שמואל. אומר להם אז איז מיר בהכרח זייט מיט אמר שמיר האט זיך מאט מקפיד געווען אויף די פסק איז די פשט ווייל רב האט זיך געדינגען אויף שמיר אפילו ביי איינער מקרשט אין שמיר געהאלטן עס נישט אמת אין די מאס איז אויך געווען ביי איינער מקרשט איז מייל איז איך אז יאדער מאך לייק עס רב שמיר איז זיי פאסק מן הלכה למאס אום די מאזיט דער רב אשי הוכ יום רב מיין הלכה סך וואס די שמיר אז תמ יצ איז א בויגעס פיין אבער אין די פרי קען זיין זיי געווען אין נאר בלאפט עס אסופק רב אשי אמר הלכתא כוותיה דרב והלכתא כוותיה דרב, אזוי בלייבט מען, טאמער זי איז געווען א בוגרת יעצט, זאג איך אז אינדערפרי איז זי אויך געווען א בוגרת ווייל עס איז נישט דא קיין חזקה דמעיקרא כנגדו ביומא דמשלם שית, און ממילא נעם איך אן די טאטע'ס קידושין איז נישט קיין קידושין. זאגט די משנה. מי שיצא הוא ואשתו למדינת הים. א מענטש האט חתונה געהאט און ס'רעדט זיך אז ווען ער האט דא געוואוינט האט מען שוין בודק געווען זיין פרוי אזוי ווי די פריערדיגע משנה שטייט אז ווען מען גייט חתונה האבן דארף מען בודק זיין ד' אמהות שהן שמונה און מ'האט געזען אז די פרוי איז א מיוחסת און ער גייט מיט זיין פרוי קיין מדינת הים און ער קומט צוריק מיט קינדער ובא הוא ואשתו ובניו ואמר און ער זאגט אונז אז די אישה שיצתה עמי למדינת הים הרי היא זו דאס איז די זעלבע פרוי וואס איך בין ארויסגעגאנגען מיט איר אין מדינת הים ואלו בניה און דאס זענען אירע קינדער אין צריך להביא ראיה לא על האישה ולא על הבנים. ער דארף נישט ברענגען קיין ראיה אויף די יחוס, ווייל די פרוי האט מען שוין אויסגע'פסק'נט פאר זי איז אוועק געגאנגען אז מען האט איר בודק געווען דארף מען איר נישט מייחס זיין. און די קינדער, די גמרא זאגט ס'רעדט זיך וועגן קינדער וואס זענען קטנים און זיי הענגען זיך נאך די מאמע, איז דאס אליין אז זיי זענען כרוך אחרי אמן איז א ראיה אז דאס זענען קינדער פון די מאמע און די מאמע איז שוין געווען נבדק, ממילא זענען די קינדער בסדר. טאמער ער קומט צוריק מיט קינדער. אן א ווייב, און ער זאגט מתה, די פרוי וואס איז געגאנגען איז געשטארבן, אבער ואלו בניה, דאס זענען אבער די קינדער פון יענער פרוי, און ממילא יענע פרוי איז געווען א כשר'ע פרוי, די קינדער זענען כשרים. מביא ראיה על הבנים, ער מוז ברענגען ראיה אויף די קינדער אז זיי זענען קינדער פון יענע אישה, אונז האבן נישט קיין ידיעה אז די קינדער זענען געבוירן פון יענע אישה, אבער איינמאל איך ווייס אז די קינדער זענען געבוירן פון יענע אישה, אינו מביא ראיה על האישה, אויפן פרוי מוז ער נישט ברענגען קיין ראיות, ווייל אויף איר האט מען שוין אויסגע'פסק'נט פריער, אונז ווייסן אז זי איז געווען א מיוחסת, מען האט שוין בודק געווען פאר ער איז אוועק געפארן. טאמער ער קומט צוריק און ער קומט מיט א ווייב און קינדער, און ער איז נישט אוועק געגאנגען מיט א ווייב, און ער זאגט אישה נשאתי במדינת הים, דאס איז א פרוי וואס האט חתונה געהאט אין מדינת הים, הרי היא זו, דאס איז יענע פרוי וואס איך האב מקדש געווען, וואס מען האט קיינמאל נישט בודק געווען, ואלו בניה און דאס זענען אירע קינדער. מביא ראיה על האישה, מוז מען ברענגען א ראיה מייחס צו זיין די אישה, ווייל אונז האבן קיינמאל נישט בודק געווען איר יחוס, אבער איינמאל איך ווייס אז די פרוי איז א מיוחסת, אין צריך להביא ראיה על הבנים, איך דארף שוין מער נישט ברענגען קיין ראיה אויף די קינדער, ווייל נאכאמאל, מ'רעדט וועגן קינדער וואס זענען קטנים, און זיי זענען כרוך אחרי אמן, זעה איך אז דאס איז אירע קינדער, איז איינמאל איך ווייס אז זי איז גוט, איז די קינדער גוט. טאמער ער קומט צוריק נאר מיט קינדער, און ער זאגט מתה, אז די פרוי וואס איך האב געהאט מדינת הים, וואס איך בין חתונה געהאט מיט איר מדינת הים איז געשטארבען, ואלו בניה. איז דא צריך להביא ראיה על האישה ועל הבנים. ווייל אונז האבן נישט קיין מושג ווער די פרוי איז געווען, איז קודם כל מוזן מיר באשטעטיגען צו די פרוי איז געווען א מיוחסת, און אונז האבן נישט קיין ראיה אז די קינדער זענען קינדער פון יענע פרוי, ווייל ס'איז נישט דא קיין פרוי וואס קומט יעצט צוזאמען מיט די קינדער, איז מוז מען אויך ברענגען ראיה על הבנים אז זענען בנים פון יענע אישה. זאגט די גמרא אמר רבה בר רב הונא, וכולן, די אלע פעלער אין די משנה וואס איז געשטאנען אז אין צריך להביא ראיה על הבנים, רעדט זיך בכרוכים אחריה, אז די קינדער זענען הענגען אן אין די מאמע. תנו רבנן, אישה נשאתי במדינת הים, טאמער איינער זאגט איך חתונה געהאט מיט א פרוי אין מדינת הים, מביא ראיה על האישה, ואין צריך להביא ראיה על הבנים. ער מוז נישט ברענגען קיין ראיה אויף די בנים. פארוואס זאגט די זאגט די ברייתא ומביא ראיה על הגדולים ואין צריך להביא ראיה על הקטנים דאס וואס שטייט אין צריך להביא ראיה על הבנים מיינט מען דווקא בנים קטנים ווייל וויבאלד זיי זענען כרוך אחרי האישה זעה איך אז ס'איז אירע קינדער אבער בנים גדולים האב איך טאקע נישט קיין ראיה דאס זענען בנים פון די אישה ממילא מוז איך ברענגען א ראיה אויף די בנים גדולים יעצט רשי זאגט אן אינטערעסאנטע לשון זאגט רשי באלו אמרו בקטנים ולא בגדולים, דמביא ראיה על הגדולים, שאין כרוכין אחר אם, אין מביא ראיה על הקטנים. איז רש י איז משמע ווען דארף איך נישט ברענגען קיין ראיה על הקטנים נאר ווען איך האב געברענגט ראיה על הגדולים, לכאורה וואס עפעס, אפילו איך האב נישט געברענגט קיין ראיה על הגדולים, אבער די קינדער האב איך א ראיה ווייל זענען כרוכין אחר אמם, איז די מקנה בלייבט שווער וואס איז טאקע פשט דא אין רש י. פירט אויס די ברייתא, במה דברים אמורים, אז אויף די בנים קטנים מוז איך נישט ברענגען קיין ראיה, ווייל זיי זענען כרוך אחרי אמן, באישה אחת. ווען ער קומט און ער זאגט אונז, אז איך האב חתונה געהאט מיט איין פרוי אין מדינת הים, דאס איז די פרוי, און דאס זענען די קינדער, איז וויבאלד איך זע אז די קינדער זענען כרוך אחרי אמן, ווייס איך אז דאס זענען קינדער פון די פרוי. אבל בשתי נשים, טאמער ער וואלט אונז געזאגט, אז ער האט חתונה געהאט מיט צוויי פרויען אין מדינת הים, איינער פון זיי איז געשטארבען און די אנדערע איז געבליבען לעבען און דאס איז די וואס איז געבליבען לעבען און דאס זענען די קינדער פון די פרוי וואס איז געבליבען לעבען בכהאי גוונא מביא ראיה נישט נאר על האישה ער מוז אויך ברענגען א ראיה על הבנים על הגדולים ועל הקטנים אפילו די בנים קטנים איי די קטנים הענגען זיך אן אין די מאמע פון וואס זאל איך וויסען אז דאס זענען קינדער פון די מאמע ניין ווייל וויבאלד ער האט אונז געזאגט ער האט געהאט אן אנדערע ווייב בין איך חושש אז די קינדער זענען קינדער פון די אנדערע ווייב וואס איז געשטארבען אבער זיי הענגען זיך אן מיט די פרוי וואס איז א שטיף מאמע, ווייל וויבאלד יענער האט חתונה געהאט מיט צוויי פרויען, נאך די ערשטע פרוי איז געשטארבן, האט די צווייטע פרוי מגדל געווען די קינדער, וועגן דעם זענען כרוך אחריה, אבער נישט אז ס'איז אירע קינדער. פרעגט דער רש"ש א פשוט'ע קשיא, פארוואס זאל ער נישט זיין באגלייבט צו זאגן אז דאס זענען קינדער פון די מאמע, נישט פון די אנדערע וואס איז געשטארבן? ער האט דאך א מיגו. ווען ער וואלט אונז נישט געזאגט אז ער האט געהאט א צווייטע פרוי, ער זאגט אונז סתם, דאס איז מיין פרוי און דאס איז מיינע קינדער, איינמאל מ'איז בודק די פרוי זענען די קינדער כשר, ווייל ס'איז דא א חזקה אז זענען כרוך אחר אמן, איז מסתם דאס איז איר קינדער. ער האט קאליע געמאכט ווייל ער זאגט אונז ער האט געהאט א צווייטע פרוי, איז מען חושד די קינדער זענען פון די צווייטע פרוי, אבער האט דאך א מיגו, וואלט נישט געדארפט זאגן איך האב א צווייטע פרוי, ממילא זאל האבן א נאמנות. זאגט דער רש"ש אז מען דארף זאגן אז דא רעדט זיך אז עס איז געווען עדים וואס האבן אונז געזאגט אז ער האט געהאט א צווייטע פרוי, ווען מען קומט טאקע אן מפיו אנו חיים אז ער איז דער וואס האט מגלה געווען און אן אים וואלט מען נישט געוואוסט אז עס איז געווען נאך א פרוי, אין הכי נמי האט ער א מיגו, אבער דא רעדט מען אז מען האט שוין געוואוסט ממקום אחר אז ער האט געהאט א צווייטע פרוי ממילא האט ער נישט דא די נאמנות פון א מיגו.